נעכטן האבן מיר גערעדט וועגן די זאך פון אנווינטשן איינער דעם צווייטן, היינט גייען מיר רעדן א זייער ענליכע זאך, מ'וועט נאכאמאל איבערזאגן נעכטן וואס אביסל וואס מיר האבן גערעדט פון נעכטן, ווייל מ'ווינטשט אן אז כ'האב, ניין לייג דיך אראפ שיין פלעיס, ניין ניין ניין.

ס'טייטש אז א גאנץ יאר מאך איך וואס איך וויל, און יעצט מוצאי פסח, פסח, ראש השנה ביינאכט גיי איך גיין צו מיין חבר, ער גייט מיך זאגן לשנה טובה, ער גייט דיך אנווינטשן א גוט יום טוב, און יאפס, ער גייט האבן א גוט יאר, אזוי ארבעט עס? ניין, זאגט רבי אביגדור ניין ס'ארבעט נישט אזוי, פירסט אוו אלל אוודאי מען דארף זיך ביהעיווען א גאנץ יאר, דאס מאל זיכער, אבער דאס ווייסט יעדער איינער, דאס איז פשוט, אבער ער זאגט א מורא'דיגע זאך, ווען דו זאגסט כתיבה וחתימה טובה צו דיין חבר, זאג נישט סתם אזוי, סתם געפלאפערט, כתיבה וחתימה טובה אדער לשנה טובה, ווייסט איר, אזוי ווי מ'זאגט עס פשוט די ווערטער, אן קיין ווארט טראכטן, טראכט! טראכט וואס דו זאגסט צו דיין חבר, זאגסט אים א גוט יום טוב, זאגסט אים א כתיבה וחתימה טובה, האב אינזין די ווערטער דו זאגסט לשנה טובה, תכתב ותחתם, א גוטע יאר זאלסטו ווערן איינגעשריבן און איינגע'חתמ'ט, לאלתר לחיים טובים ולשלום פאר א גוט געבענטשט יאר זאל דיך דער אייבערשטער איינשרייבן, און שפעטער קענסט צולייגן דיין דיין אייגענע ווערטער, זאלסט האבן פרנסה, זאלסט האבן שלום בית, זאלסט קענען גוט לערנען, מען זאל אינזין האבן וואס מען זאגט, נישט סתם פלאפען. ער זאגט ווען דיין חבר גייט גייט אוועק פון דיך, זאג ווייטער רבונו של עולם געב טאקע פאר מיין חבר א גוט געבענטשט יאר, כ'בעט דיך ער זאל קענען גוט לערנען, איך בעט דיך ער זאל האבן סייעתא דשמיא, איך בעט דיך ער זאל האבן פרנסה, איך בעט דיך אלעס זאל זיין געזונט, ווען דו גייסט, דאמאלס שפעטער ווען די מענטש גייט שוין אוועק, זאגסטו פאר די אייבערשטער קוק אהער, איי ריעלי קעיר אבאוט יענעם, איך וויל טאקע דאווענען אויף יענעם, איך טראכט וואס איך זאג, איך זאג נישט סתם פלאפערן ווערטער ווייל אזוי איז די מנהג, נאר איך טראכט, איך רעד טאקע וועגן מיין חבר, דאס דאמאלס זאגט די אייבערשטער, קוק וואס דער איד בעט, דער איד בעט יענער זאל האבן א גוטע יאר. צען מענטשן אין איין מאל? ניין מ'קען נישט, עס זאל מען זאגן און שפעטער קען מען ווייטער טראכטן פאר זיך אליינס. איך האב יעצט אנגעווינטשן אפאר אידן, איך בעט אייבערשטער, יעצט זענען זיי נישט פאר מיר, זיי זעען נישט אפילו אז איך דאווען פאר זיי, איך זע אז איך דאווען פאר זיי, זיי ווייסן אפילו נישט אז איך בעט פאר זיי, איך מיין עכטיג נאר יענעם, זיי זעען עס נישט, זיי ווייסן נישט, איך בעט עכטיג נאר פאר יענעם ער זאל האבן א גוט געבענטשט יאר, די אלע וואס איך האב אנגעווינטשן בעט איך געב זיי א גוט געבענטשט יאר. אפילו די וואס כ'האב נישט אנגעווינטשן, דאס איז וואס מען האט געזאגט נעכטן אביסל, אז דער אייבערשטער טוישט זיינע ווערטער, דער אייבערשטער געבט דיך יעצט א גוטע יאר, זאגט ער ניין, דאס איז א חלק פון דיין ארבעט, א חלק פון דיין גוטסקייט וואס דו ביסט, א חלק פון דיין מעשים טובים איז אנווינטשן יענעם, מיט דעם וואס דו ווינטשט אן יענעם, דו מיינסט עס ערליכערהייט און דו מיינסט עס אמת'דיגערהייט, טוסטו נאכאמאל גוטע מעשים טובים, לייגסטו צו נאך גוטע זאכן, נאך גוטע מצוות אויף דיין וואגשאל, קומסט די נעקסטן טאג אין שול און דעמאלס נעמט מען דיינע מצוות און מעשים טובים אויפן וואגשאל, גייט מען דאס אויך אויפצולייגן, און דעמאלס מאכט עס א חילוק, סאו מען קען אריינכאפן נאך מצוות, נאך מעשים טובים, נאך גוטע זאכן פאר די אייגענע וואגשאל, און וועגן דעם, דער אייבערשטער זאגט, קוק אהער, דער איד זארגט זיך פאר אנדערע, ער בעט פאר אנדערע, ער דאווענט פאר אנדערע, אה, סאו אים דארף איך דאך אויך געבן א גוטע יאר, וואס? ער בעט פאר יענעם, אים אליינס זאל איך נישט געבן א גוטע יאר? אוודאי נישט, זאגט די אייבערשטער, אקעי, דיר וועל איך אויך גוט געבן א גוט יאר. איז ווען מען זאגט דער, יא, ווען מען ווינטשט אן א צווייטע, טראכט אביסל וואס דו זאגסט, טראכט אריין וואס דו זאגסט, און שפעטער זאג ווייטער, און ער זאגט די זעלבע זאך, זאגט צו איינעם גוט שבת, אדער זאגסט איי, איך וועל נאכקוקן וועל איך זאגן קלאר וואס ער מיינט, אבער זאגסט אויך פאר שבת, זאגסט איינעם א גוט שבת, אדער זאגסט איינעם א גוט מארגן, אדער זאגסט איינעם האב א גוטן טאג, אזוי צו אלע זאכן וואס מען זאגט וואס מען ווינטשט אן פאר א צווייטן, יא? סאו מען קען זאגן ביי, האוו א נייס דעי, און דו טראכסט אפילו נישט וואס דו זאגסט. זאג, טראכט, טראכט וואס דו זאגסט, האוו א נייס דעי, זאלסט האבן א גוטן טאג, זאלסט קענען גוט לערנען, זאלסט קענען געשמאק שפילן, זאלסט האבן א געשמאקן מיטאג, זאלסט קענען האבן א גוטע וועג, אז ס'איז דאך זאכן וואס מען דארף, וואס מען קען, וואס מען. זאגט אבער מען טראכט נישט וואס מען זאגט, סא דאס קען מען ארבעטן אויף זיך און טראכטן, זאגסט א זאך, איך זאג דיך יעצט א גוטע נאכט, זאג איך, זאלסט האבן א גוטע נאכט, זאלסט גוט שלאפן, זאלסט אויפשטיין מיט פרישע כוחות, זאלסט האבן א געשמאקע חלום אינמיטן נאכט, יא, ווען דו זאגסט עס, אדער זאג סתם א גוטע נאכט, און האסט אפילו נישט געטראכט וואס דו זאגסט, יא, יא, ס'איז שיין ווען מען ווינטשט זיך איינער דעם צווייטן, אבער זאג, אז זאגסט עפעס, טראכט, טראכט, וואס ווילסט, קיינער דארף נישט וויסן אז דו טראכסט. וואט? נא אדא, איך האב זיכער נישט גערעדט, איך האב יעצט געליינט פון דעם, אבער ס'איז אזוי אמת ווען איך זאג דיך א גוטע נאכט, יעדע זאך וואס מען טוט זאל מען טראכטן, א מענטש זאל זיין פרעזענט, ער זאל זיין דא, און וואס ער טוט זאל ער טראכטן וואס ער טוט, איך זאג דיך א גוטע נאכט זאל איך טאקע מיינען א גוטע נאכט, איך זאג דיך א גוט מארגן זאל איך טאקע זאגן אה, דו זאלסט טאקע האבן א גוטע מארגן, איך האף ביסט גוט געשלאפן, איך האב הנאה דיך צו זען, יעצט זאלסט האבן א גוטע מארגן, זאלסט האבן א געשמאקע פרישטיג, זאלסט קענען האבן א גוטן טאג היינט, יא, יעדע זאך אזוי, מ'זאגט איינעם גוט שבת, האבן א גוטע שלאף, יעדע זאך וואס מ'זאגט זאל א מענטש אינזין האבן און עקשעלי טראכטן וואס ער זאגט נישט סתם זאגן, פארשטייט זיך דאס איז אלע זאכן וואס מ'דארף ארבעטן אויף זיך דאס גייט נישט איבערנאכט, און יא יו גאנא סעי נאכאמאל הונדערט מאל א גוטע נאכט און גייסט נישט טראכטן וואס דו זאגסט, גייסט זאגן הונדערט מאל נאכאמאל גוט מארגן. אן טראכטן וואס דו זאגסט, אבער ווען מען געדענקט יא דערפון זאל מען כאטשיג טראכטן, קוק איך גיי יעצט אנווינטשן מיין טאטע, איך גיי יעצט אנווינטשן מיינע קינד, איך גיי אנווינטשן מיין חבר, מיין רבי, מיינע חברים, יעדע איינע, טראכט, טראכט, טראכט, עס קאסט נישט קיין געלט, ס'נעמט אפאר סעקאנדס מער, און דו גייסט אויפטון א וועלט, און אויך דו זאגסט, באקומסט שכר אויף דעם. דער אייבערשטער קוקט דו האסט אנגעוואונטשן א חבר, דו האסט אים געבעטן, האסט אים געוואונטשן אן א גוטן טאג, דו געסט דיין חבר א ברכה, דו געסט דיין ברודער א ברכה, דו געסט דיין שוועסטער א ברכה, עס איז סאו איזי צו געבן יענעם א ברכה, מען דארף נאר טראכטן וואס מען זאגט. יעצט וואונטש איך ענק אלע א זיסע גוטע נאכט, מיר זאלן קענען גוט שלאפן, אויפשטיין מיט פרישע כוחות אין די מארנינג, און מען זאל קענען האבן א געשמאקע חלום, און מען זאל זיך אויפשטיין מיט פרישע געשמאקע כוחות, גרייט פאר די ערשטע טאג סליחות, און עס הייבט אן יעצט ממש שוין א וואך פאר די לעצטע זונטאג פון די יאר, יענקי גייט האבן א סיום, מען זאל אריין מען זאל ענדזשויען די טאג און מען זאל אויסנוצן די טאג צו די בעסטע וואס מען קען, די לעצטע וואך ווייל היינט איז די לעצטע זונטאג, מארגן גייט זיין די לעצטע מאנטאג אבער יעדן טאג דארף מען אויסנוצן די טאג די מערסטע וואס מען קען. ווינטש איך יעצט אלע פאר ענק א זיסע גוטע נאכט, שלאף געזונטערהייט און שטיי אויף געזונטערהייט.